איך וועל פארליינען די נעמען אזוי ווי די ליסטע איז געשריבן אין ענגליש, ממילא וועל איך ליינען אין ענגליש. מיסטער עיטש קעיליס, פרעזידענט. מיסטער עם לאוטער, אנערערי פרעזידענט, דאס הייסט עהרן פרעזידענט. מיסטער עי טראפונסקי, עקזעקוטיוו פארזיצער. מיסטער זעט עטינגער, וויצע פארזיצער.

עס שנעפיג און עם בראדער. אלזא דאס איז די ליסטע וואס איז נאמינירט געווארן מצד דעם נאמינאציאנס קאמיטעט, איך וויל נאר מאכן אזויפיל א באמערקונג אז די נאמינאציאנס קאמיטעט איז אויך מערערע מאל צוזאמען געקומען און מען האט אויסגעקליבן די פערזאנען וועלכע האבן געטוהן ארבעט אין דער פארגאנגענהייט און וועלכע מען לייגט צוקונפט אויך אין די צוקונפט אז וועלן טוהן ארבעט. א דאנק.
א דאנק אייך חבר באש, וואס דארף איך טון, פרעגן צי אלע זענען דערפאר צי ס'איז ווער קעגן, כ'נעם אן אז אלע זענען דערפאר און עס איז אנגענומען, מיר דארפן נאר האפן און גלויבן אז די אלע חברים וועלן טון זייער טייל ארבעט פאר דער זאך וואס מיר גלויבן און פאר דער זאך וואס מיר האבן געטאן ביז איצט, און נאכאמאל, איבער א יאר אין דער צייט וועלן מיר מסתמא זיין אין אסאך א בעסערע לאגע ווי מיר זענען עס יעצט אן א אייגענע געביידע. און איצט וויל איך בעטן אונזער פריינט חבר שפילבערג ער זאל אונז איבערגעבן וועגן די ביבליאטעק פלענער וועלכע איך האב פריער גערעדט. חבר שפילבערג איז איינער פון אונזערע אקטיווע אקטיווסטע טוער אין דער ביבליאטעק. די עלטערע טוער האבן גלייך אפגעשאצט זיין ווערט און דעם אינטערעס וואס ער ווייזט ארויס צו דער אינסטיטוציע. ער נעמט דעם ענין אידישע ביבליאטעק ווי בכלל אידישע קולטור זייער ערנסט, און די באציאונג צו אים פון די חברים איז אויך אן ערנסטע. איך בין אים באזונדער דאנקבאר פאר זיין הילף און ראט וואס ער האט מיר געגעבן די גאנצע צייט פון לעצטן יאר.

מיינע פריינט, ס'איז ווערט שפעט, און איך וועל אייך טוהן א טובה, איך וועל שניידן האלב דערפון וואס איך האב געזאלט זאגן, און איך וועל צוקומען צום וויכטיגסטן פונקט, וועלכע אייגנטליך דער גאנצער אונזער אזוי גערופענער סימפאזיום צווישן מיר און דאקטער קעידזש, צוליב דעם האבן מיר איינגעארדנט דאס. מיר וועלן אנרופן דעם אינסטיטוט וועלכן מיר גייען באהאנדלען מיטן פארקירצטן נאמען אינסטיטוט, אבער מיינען מיינען מיר א אינסטיטוט פון העכערע אידישע לימודים, העכערע אידישע וויסנשאפט, אזוי גערופען אידישע קאלעדזש. מיר האבן דעם דאזיגן ענין פארגעבראכט צו דעם פלאניר קאמיטעט פון ביי די עלייד סערוויסעס, וואו מיר, געוויסע פארשטעהער פונעם פון דער ביבליאטעק זענען אקטיוו אין פארלויף פון די לעצטע פינף זעקס חדשים. און דער דאזיגער ענין ווערט איצט באטראכט. דאקטאר קעידזש וועט אויף דעם ענין זיך אפשטעלן אביסל לענגער, איך וויל בלויז געבן דעם אריינפיר כדי מיר זאלן וויסן וועגן וואס ס'האנדלט זיך. קודם כל, דער אינסטיטוט דערמאנט מיר די מעשה מיט יענעם רב, וועלכער איז געבליבן פאר קיין שום אידן געדאכט אן אלמן, און ווי דער שטייער איז א רב טאר נישט בלייבן אן אלמן פאר צו לאנג, דעריבער טאקע ווי נאר דאס ערשטע יאר פון אבילות איז אריבער זענען די שדכנים געקומען אים רעדן א שידוך, שרה'ן די אלמנה, א פרוי א צדקת, אפגעהיט אין אלע אירע דרכים, אבער ווייט פון צו זיין א יפת תואר. אויסהערנדיג איר אלע מעלות, רופט זיך אן דער באשיידענער תמימות'דיגער רב, שרה די אלמנה טויג נישט פאר מיר, איר פאסט נישט זיין קיין רעביצן. האבן די שדכנים זיך געוואונדערט, היתכן רבי, פארוואס טויג זי נישט? פארוואס טויג זי נישט פאר אייך? מיט וואס פאסט זי זיך נישט אריין פאר א רעביצן? ס'איז דאך אזא צדקת, אזא צנועה. ענטפערט דער רב קהלישנע, שרה די אלמנה איז נישט קיין יפת תואר, די שטאט באדארף א שיינע רעביצן, מיינע בעלי בתים זענען ראוי צו א שיינע רעביצן. מיינע פריינט, דער אינסטיטוט וועגן וועלכן מיר ווילן איצט ארומרעדן, געהערט צו דער זעלבער קאטעגאריע. די שטאט, דאס הייסט די אידישע טייל פון מאנטריאל, איז ראוי און איז דערוואקסן דערצו. צו רעדן וועגן דאזיקן ענין פאר אונזער עולם אין דער דאזיקער זאל איז גרינג, איר אלע קענט דאס אידישע מאנטריאל, אייך אלעמען איז גוט באקאנט דער קולטורעלער מצב פון מאנטריאלער אידנטום אין די ראמען פון די אמעריקאנער באגריפן, איז גם זו לטובה. הלוואי אויף אלע אידישע גרעסערע שטעט אויפן דאזיקן קאנטינענט געזאגט געווארן. פארשטייט זיך אז מיר קענען שטענדיג בעטן אויף בעסערס, אבער אונטער די געגעבענע אומשטענדן איז נישטא וואס צו זינדיגן. מיר האבן אזויפיל און אזויפיל אידישע און העברעאישע שולן, כן ירבו, ישיבות גדולות און ישיבות קטנות, טאג שולן און נאכמיטאג שולן, העכערע קורסן און אויך א לערער סעמינאר בזעיר אנפין. פון קוואליטאטיוון שטאנדפונקט איז אויך דא א גרונט פון זיין טיילווייז צופרידן. געוויס שטרעבן די פארשידענע לערנאנשטאלטן צו אויסבעסערונג און פארפולקאמונג. געוויס זענען פאראן פראבלעמען מיט וועלכע מען ראנגלט זיך טאג איין און טאג אויס. דאס איז דאך שוין אזוי דער מנהג המדינה. דאס איז דאך שוין אונזער אידישער גורל. און צו איר ווילט קענט איר זאגן אז דאס איז די שטראף פאר וועלן אנהאלטן אונזער אידישן מהות, אזוי איז דאס געווען שטענדיג און אומעטום. די פראבלעם איז דעריבער ניט ניי, ניט מער, ער איז מער אקצענטירט אונטער די אמעריקאנער אומשטענדן. הייסט עס אז ס'איז גוט און ס'איז ניט אזוי שלעכט, א יא, און דאך איז טאקע אויך ניט גוט. ערגעצוואו זענען מיר געבליבן אונטערשטעליג. אמת, אין אלגעמיינעם קולטורעלן זין האבן מיר אדורגעמאכט א גאנץ היפשן דרך, מיר זענען געגאנגען פאראויס, געמאכט גאר א פיינעם פארשריט. די צרה אבער איז וואס מיר זענען ניט גענוג ווייט דערגאנגען, מיר האבן זיך אפגעשטעלט ביים סאמע וויכטיגסטן פונקט און דארטן שטיין געבליבן. לאמער אונזער מיינונג פרובירן דעפינירן אין קלארע און פשוט'ע ווערטער, מיר האבן זיך אפגעשטעלט ביי דער עלעמענטארער אידישער דערציאונג, ווייטער דערפון זענען מיר נישט געגאנגען. מיט אייניגע וואכן צוריק איז אונז, א קליינע גרופע פון ביבליאטעק עסקנים, אויסגעקומען זיך צו טרעפן מיט א באקאנטן אידישן פעדאגאג פון ניו יארק, אן אנפירער פון א באקאנטער אידישער דערציאונג אנשטאלט. פון אינוועזוטעט גראד. געטראפן מיר זיך מיט אים טאקע וועגן ענין העכערע אידישע בילדונג פאר מאנטריאל, האט יענער פריינד אונז געזאגט. קיין שום אידישער ישוב אויפן צפון אמעריקאנער קאנטינענט, פון דעם פארנעם און גרויס פון מאנטריאלער אידענטום, האט נישט צוגעטראגן אזוי פיל צו עלעמענטארע אידישע ערציאונג ווי אייער שטאט, אבער גלייכצייטיג איז קיין שום אנדער שטאט נישט געבליבן אזוי הינטערשטעליג אין העכערע אידישע וויסנשאפט לימודים פראפארציאנעל גענומען ווי ס'איז געשעהן מיט אייער אידישע מאנטריאל, די אזוי גערופענע ווילנע פונעם אמעריקאנעם אידנטום. מיר האבן מיט אים זיך נישט געקענט אמפערן, אין תוך גענומען איז ער געווען גערעכט, וועגן דעם טאקע זענען מיר דאן צו אים געקומען. לאמיר לשם קלארקייט פרובירן פרעציזירן דעם פראבלעם. אין שטאט געפינען זיך כך וכך אידיש, העברעאישע, סעקולערע און רעליגיעזע ערציאונגס-אנשטאלטן. זיי אלע שטעלן זיך אפ ביים אזויגערופענעם היי-סקול לעוועל, אחוץ אפשר א געוויסע ישיבה וואס זעצט פאר ביז כולל סמיכות אויף רבנות. וואס ס'פעלט אונז דא איז אן אנשטאלט פונעם קאלידזש הויך, אן אנשטאלט וועלכע זאל זיין בכח ארויסצוגעבן קרעדיטן, נישט סתם א קרעדיט אדער א אזויגערופענעם דיפלאמע לשם יופי צו באצירן די משפחה אלבומען, נאר טאקע א קרעדיט וואס זאל אנערקענט ווערן פון א אוניווערזיטעט און זאל עווענטועל דערפירן צו א BA, א MA, אדער אפילו א PhD. אויף א טעמע פון יהדות אדער געגנשטאנדן וועלכע זאלן פארבינדן דירעקט אדער אומדירעקט מיט פראבלעמען פון יהדות, אידישע וויסנשאפט. דער פראבלעם ווערט נאך טראגישער ווען מיר נעמען אין באטראכט אז אין שטאט געפינען זיך אזא גרויסע צאל אידישע סטודענטן פון פארשידענע עלטער, אין פראפארץ צו דער אלגעמיינער באפעלקערונג איז אונזער יוגנט די גרעסטע צאל אין די רשימה פון קאלעדזש סטודענטן אין גאנץ מאנטריאל. דערצו מוזן מיר נאך אויך געדענקען, א גרויסע צאל פון די אידישע סטודענטן קומען דאך אין די קאלעדזשעס פון אידיש-העברעאישע שולן, מיר קענען מיט זיכערקייט זאגן אז א געוויסע צאל פון אט די דאזיגע אידישע סטודענטן וואלטן באשטימט אויסגעקליבן א געוויסע קרעדיטירטע קורסן אין אידישע וויסנשאפטס-לימודים אויב נאר אזעלכע קורסן וואלטן עקזיסטירט אזעלכע קורסן וואלטן באשטימט געווארן א באשטאנדטייל פון זייער אקאדעמישע שטודיעס. אין די לעצטע יארן זענען מיר טאקע עדות ווי א צאל פון אידישע סטודענטן פון מאנטריאל, אויב נאר זיי ווילן פארזעצן זייערע אידישע לימודים, מוזן ארויספארן קיין ניו יארק און אין אנדערע שטעט ווי אזעלכע אידישע הויכשולן געפינען זיך. זייער צאל איז באגרעניצט ווייל אזא נסיעה איז פארבינדן מיט פינאנציעלע און אנדערע שוועריקייטן. איך ווייס אז ס'וועלן קומען אנדערע און וועלן פרעגן, אין שטאט עקזיסטירן א גרויסע צאל קורסן פון לימודי היהדות, פארוואס זעהט מען נישט דארטן די שטודירנדיגע יוגנט? פארוואס נוצן זיי נישט אויס אט יענע באשרענקטע מעגליכקייט לכל הפחות? מיר ווילן נישט פארמינערן די וויכטיגקייט פון אט יענע קורסן, מיר באגריסן אלע אינסטיטוציעס וועלכע האבן זיך לעצטנס גענומען צו עטאבעלירן און פארשפרייטן לימודי היהדות צווישן דעם אידישן עולם. מיר אליין, די אידישע פאלקס-ביבליאטעק, האט במשך יארן אנגעפירט מיט אזעלכע קורסן, און מיר קענען גוט דעם פראבלעם. דער פאקט וואס לעצטנס האבן זיך פארמערט אזעלכע קורסן איז א גוטער סימן פאר דער צייט. מיר האבן אין מאנטריאל א גוטן, פרוכטבארן, גוט-צוגעגרייטן באדן דערפאר. און צו אלע אינסטיטוציעס וועלכע פירן אן מיט אט די ארבעט, שיקן מיר זיי אונזער ישר כח פאר זייער ארבעט אין די דאזיגע ריכטונג. אבער מיט דעם גאנצן כבוד צו זיי אלע זאגן מיר, די ישועה וועט נישט קומען פון אזעלכע ספאראדישע קורסן און קוריקולומס, צוליב פארשידענע טעמים. ערשטנס, די נישט-קאנסעקווענטקייט פון די פראגראמען. צווייטנס, די ווינטן וועלכע בלאזן איבער די גוי'אישע און אויך במילא אידישע הימלען טראגן מיט זיך זוימען און ריחות פון קרעדיטן און דיפלאמען. מענטשן אין אלגעמיין, און בעיקר די יוגנט, האט אויפגעהערט צו לערנען לשם שמים, ס'איז די לופט פאר'סמ'ט מיט די ריחות פון דעם מייטי דאלאר און מייטי דיפלאמא. געגן אט די ווינטן איז שווער צו קעמפן, דאס איז רעאליזם פון היינט. דא דארף מיר זיין רעאליסטיש און זען דעם פראבלעם ווי עס זעט אויס. אריינשטעקן אונזער קאפ אין זאמד און זיך מאכן אז מען זעט עס נישט, דאס וועט נישט לעזן דאס פראבלעם. די לעזונג איז א פשוט'ע, אויב איר ווילט, גאר א פשוט'ע. שאפן א אידישן אינסטיטוט פאר העכערע אידישע בילדונג מיט אלע קרעדיטן און אטריביוטן אויפן שטייגער און גאנג פון אנדערע עקזיסטירנדיגע אידישע הויכשולן אין די פאראייניגטע שטאטן און אין אנדערע ערטער. דער געדאנק איז דא, די צייט איז רייף דערצו, נאר וואס דען? מיר נויטיגן זיך אין א אידישן דראפא וועלכע זאל משוגע זיין אויפן אידישן קאלידזש חלאת, און געבענטשט זאלן זיין די הענט פון אט אזעלכע אזויגערופענע איין-געדאנק משוגעים, ווייל גראדע זיי שטעקן אן זייערע מיקראבן אויך אנדערע ארום זיי, און ס'קומט א טאג, די גאנצע סביבה וועלכע זיי געפינען זיך ווערט ארומגעכאפט מיט הללויה'ס פון אט יענער לכאורה ביים אנהייב אומגעלומפערטן געדאנק, אבער וועלכע ווערט מיט דער צייט פארוואנדלט אינעם מאטאר פון א גאנצן דור. מיר דאכט זיך אז אט יענער אידישער דראפא זיצט מיט אונז היינטיגן אוונט, ער וועט צו אונז רעדן מערער אויספירליך וועגן זיין פלאן פונעם אינסטיטוט, ער האט וועגן דעם ענין שוין געשריבן אסאך, און מיר אלע וועלן נאך הערן פון אים אם ירצה השם אסאך. איך האב דא אינזינען אונזער פריינט דאקטאר יוסף קעיטש. אגב האט ער אויך אונזער שטודיר קאמיטעט אנגעשטעקט מיט ענטיוזאזים פארן אינסטיטוט. ער איז געווען דער יעניגער וועלכער האט פארגעבראכט דעם פלאן פארן פלאניר קאמיטעט פון די עלייד סערוויסעס. מיר וועלן טאקע באלד הערן פון אים פארוואס ער האלט אז אזא מין אינסטיטוט וואלט באדארפט געשאפן ווערן ביי דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק. ס'איז א יש, ס'איז כדאי אים אונטערצושטיצן. ס'איז גלייכצייטיג דער געבאט פון דער שעה, און איידער איך גיב איבער דאס ווארט צו דאקטאר קעיטש, וואלט איך וועלן בלויז באמערקן אז זיין ארבעט האט שוין ארויסגעוויזן פרוכט, אים איז געלונגען צו פאראינטערעסירן אייניגע ערנסטע אידישע אינטעלעקטועלע כוחות אין מאנטריאל מיט'ן דאזיגן געדאנק, אונזער פריינט בנימין הערסאן, דער קולטור דירעקטאר פון די שער השמים, וועלכער האט אגב געזאלט אויפטרעטן מיט אונז צוזאמען היינטיגן אוונט, האט געמוזט אבער ליידער צוריקציען זיך אין דעם לעצטן מינוט צוליב פערזענליכע אומשטענדן, אויך ער האט צוגעשטעלט א מעמאראנדום צו דעם פלאניר קאמיטעט אין דער דאזיגער פראגע. אמת, ער גייט זיך פונאנדער מיט דאקטאר קעיטש'ס פלאן אין אייניגע פונקטן, אבער אויך ער זעט איין די מעגליכקייט און די נויטווענדיגקייט

איך שטעל זיך פאר אז דאקטאר קעיטש וועט ביים באנאנדלען זיין פלאן זיך וועלן אויך אפשטעלן אויף די ענליכקייטן און אונטערשיידן צווישן זייערע ביידע פלענער, און פאר זייער שטעלונג און מי זענען מיר זיי זייער דאנקבאר, און מיר געבן זיי אונזער אלעמענס יישר כח, און מיר זאגן צו זיי, זיי דערפילן א היסטארישע שליחות און תחזקנה ידיכם אין אייער ווייטערדיגע ארבעט אויפן דאזיגן געביט, דאקטאר יוסף קעיטש.
איך האב אויסגעהערט די באריכטן פונקט ווי מיר אלע האבן אויסגעהערט די באריכטן. און איך וויל גלייך זאגן אז איך בין נישט צופרידן מיט דעם פינאנציעלן באריכט. איך האלט אז דער טרעזשערער חבר טראפונסקי האט נישט געטאן זיין ארבעט. וואו איז דאס געהערט געווארן אז א אינסטיטוציע זאל האבן א קאפיטאל פון צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער? איך האף אז נעקסטן יאר וועט ער קומען מיט א באריכט אז ס'איז דא א דעפיציט פון צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער און נישט קיין קאפיטאל, דאמאלס וועלן מיר וויסן אז ער האט געטון זיין ארבעט. דער פארזיצער חבר קהלת האט גערעדט און האפט אז דער קומענדער יאר וועט זיין א גוטער יאר, געמיינט האט ער אז מען וועט באשטימען און מען וועט אפשר צוטרעטן בויען די געביידע, איך האף אויך אזוי, און חבר רום האט גערעדט און האט דערמאנט עטליכע מאל דאס ווארט ווארימקייט, ס'איז דא אן אנעקדאט וועגן דאקטאר חיים זשיטלאווסקי און שמריהו לעווין, זיי האבן געהאט א שטיקל ויכוח וועגן אידיש און העברעאיש, ס'איז געווען מיט די יארן צוריק אין דער צייט פון דעם קולטור קאמף ביי אידן. שמריהו לעווין האט געזאגט אז העברעאיש איז די הארענטע, די הויפט שפראך ביי די אידן, די אינטעלעקטועלע שפראך, די באלעבאסטע. און זשיטלאָווסקי האָט געטײַנעט, געװײנטלעך פֿאַר ייִדיש. ענטפֿערט אים שמריהו לעװין, אַז העברעיִש איז די באַלעבאָסטע און ייִדיש איז די שפֿחה, די דינסט. ענטפֿערט אים זשיטלאָווסקי, זאָל זײַן אַ דינסט, אַבי אַ װאַרעמע. די ביבליאָטעק שטײט איצט אױף דעם פּרשת־דרכים, און עס איז זייער נויטיג, זייער נויטיג, אז דער גאנצער ענין וואס איז פארבונדן מיט דער געביידע זאל באטראכט ווערן אינעם גאנצן גרויסקייט פון דעם פראבלעם. און איך בין איינשטימיג מיט חבר רום דערמאנט חלומ'ען. ס'איז נישט נאר א חלום. ס'איז א פראגע פון פשוט אויסשפרייטן אונזערע געדאנקען אביסל ווייטער. חלומ'ען איז דאך א זאך וואס אמאל ווייסן מיר נישט וואס מ'חלומ'ט. אבער אויסשפרייטן די געדאנקען און זען אביסל ווייטער איז אן אנדער ענין. און מיר מוזן דאס טון נישט נאר אויפ'ן געביט פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, נאר אויך אויף אנדערע געביטן. ווייל ע די טעמפא די אומבייטן פון דער צייט גייען איצטער אזוי שנעל, אז מען קען זיך נישט פארלאזן, און מען קען נישט טראכטן אין די זעלבע טערמינען ווי מען האט געטראכט אפילו מיט צען יאר צוריק. יעדער זאך וואס מען בויט אויף היינט קען ווערן צו קליין מארגן, אבסאלוט. דעריבער מוז מען דערהויבן די געדאנקען צו קוקן נישט אין דער ווייטער צוקונפט,

און אויך דאמאלס בין איך נישט זיכער אז מיר וועלן דערטראכטן זיך שוין צו דעם, אזוי צו זאגן, צו דעם מאקסימום, ווייל ע קיין מאקסימום איז איז אייגענטליך נישטא. איז דעריבער ווען מיר טראכטן וועגן דער ביבליאטעק, טראכטן מיר אויך וועגן א אינסטיטוציע, וועגן א קאנסעפט, וועגן א באגריף, נישט נאר צו ס'איז פופצן טויזנט פוס, צו דרייסיג טויזנט פוס, צו הונדערט טויזנט פוס, כ'ווייס נישט. די פראגע איז צו די אינסטיטוציע וועט האבן צוויי געזונטע פיס, דאס איז די הויפט זאך. די איבעריגע זאכן, די איבעריגע זאכן זענען נאר א פראגע פון געלט און גוטן ווילן. דאמאלס קען מען צוגעבן נאך פלאץ, מיר קענען צוגעבן ווייטער נאך געביידעס, מיר קענען זיך פארשפרייטן, און עס שטייט ערגעץ נישט געשריבן אז ס'מוז זיין אלץ קאנצענטרירט אין איין פלאץ, וויילע פונקט ווי די אידישע קהילה איז אויף רעדלעך, וועלן אינסטיטוציעס אדער זיכער געוויסע אינסטיטוציעס, און זיכער די ביבליאטעק וועט אויך מוזן ווערן א אינסטיטוציע אויף רעדלעך, וויילע זי וועט דארפן באדינען די אידישע באפעלקערונג דא וואו די באפעלקערונג וואוינט. און דאס מיינט אז ס'וועט מוזן זיך אויסברייטערן און ס'וועלן מוזן אויסוואקסן פארשידענע ברענטשעס פון דער ביבליאטעק וועלכע זאלן באדינען די פארשידענע אידישע ישובים ביי אונז אין שטאט. חבר שפילבערג האט דערמאנט אז איך וועל רעדן וועגן א באשטימטן פלאן. איך וועל דאס דערמאנען, כאטש עס איז שווער פאר מיר אלנפאלס דאס צו טאן אין א קורצער צייט און איר פארשטייט פארוואס, ווייל איך טראכט וועגן דעם, איך ארבעט אויף דעם, און איך קען דאס נישט אזוי צו זאגן אוועקשטעלן, און איך האב נישט די פעאיגקייטן פון הילל וועלכער האט געגעבן די תורה אויף איין פוס. איז דעריבער דאס וואס איך וועל זאגן, איך האף איר וועט מיר פארשטיין. א מיט א זעקס אדער אכט וואכן צוריק האט מען מיר איינגעלאדן א גרופע מענטשן אין אן ארגאניזאציע, נישט וויכטיג דער נאמען, צו רעדן וועגן דעם אייראפעאישן קאמאן מארקעט, און ס'איז דארט געווען א צאל מענער און פרויען, געווענטליך איז דאס א מענער גרופע אבער פאר דעם מאמענט האבן זיי איינגעלאדן די פרויען. האב איך אפגעהאלטן מיין לעקציע און בין ארויסגעגאנגען און איך ווארט צו נעמען דעם באס צו פארן אהיים. שטייט א מאן און א פרוי, זיי קענען מיר נישט און זיי געדענקען מיר אויך נישט, אבער זיי זענען געווען ביי דער לעקציע. פרעגט דער מאן דער פרוי, וואט דו יו טינק אבאוט דאקטאר קעידזש'ס אפיניאן אבאוט די קאמאן מארקעט? ענטפערט זי אים, I'll tell you, I like to buy at Steinberg's. איז דעריבער זייער גלייך אז.

ווייל אזוי בלייבט עס נאר ביים רעדן. אבער פון דעסטוועגן, נאכדעם ווי די דעפיניטיווע פארשלאגן זענען אוועקגעשטעלט געווארן און פארשריבן געווארן אויפן פאפיר, מוז מען נאך אלץ טראכטן אין טערמינען פון א קאנסעפט פון א באגריף. וואס איז דער באגריף? דער אלגעמיינער באגריף פון א ביבליאטעק איז אז א ביבליאטעק פארטיילט ביכער. פון צייט צו צייט פירט זי דורך באשטימטע קולטורעלע אונטערנעמונגען, איך רעד דא נישט איצטער וועגן דער אידישער ביבליאטעק, נאר אין אלגעמיין א ביבליאטעק, א ביכער אויסשטעלונג, ס'קען זיין אפשר אמאל א קונסט אויסשטעלונג, און אזוי ווייטער, פון צייט צו צייט איז דא, זענען דא באשטימטע לעקציעס. דאס איז דער אלגעמיינער באגריף פון דער ביבליאטעק. און זיכער אין דעם זענען אויך פארבונדן א צאל אנדערע זייער זייער וויכטיגע זאכן וואס א ביבליאטעק מוז האבן כדי עס זאל זיין אן עפעקטיווע און פונקציאנירנדע ביבליאטעק. איך גיי אבער ארויס פון דעם שטאנדפונקט אז די אידישע ביבליאטעק אין מאנטריאל קען מען נישט באטראכטן אין די זעלבע טערמינען ווי איך זאל באטראכטן

וואס וועט וואקסן אין זייער צאל, כדי צו באזארגן די קהילה מיט ביכער, איז דא א צאל ביבליאטעקן, און ביכער זענען איצטער פארשפרייט, מען קען קויפן גאנץ ביליג פארשידענע ביכער. איז דאס פארשפרייטן פון ביכער ווי וויכטיג עס זאל נישט זיין, איז אבער נישט די הויפט זאך. דא האנדלט זיך וועגן דעם וואס די ביבליאטעק איז א קולטור אינסטיטוציע, איז געווען, איז און דארף ווערן, וואס זאל ארומנעמען א צאל, א צאל פאזן פון אידישן לעבן, וואס קענען נישט געטאן ווערן, וואס קענען נישט געטאן ווערן פון קיין שום אנדערע ארגאניזאציע דא אין שטאט. איך מיין נישט זאגן אז די ביבליאטעק האט

און וואס קען אפשפיגלען דעם אידישן לעבן אין זיין גאנצער טאטאליטעט און אין זיין גאנצער גאנצקייט. מיט אנדערע ווערטער, די אידישע ביבליאטעק פארנעמט נישט אדער גייט נישט אריין אין קאמפעטישן מיט קיין שום אינסטיטוציע, זי דערפילט א באשטימטע פונקציע וואס פרואווט ארומנעמען דאס גאנצע יידישע לעבן און דערגאנצן די פארשידענע ארבעטן וואס ווערן געטאן. ווען די יידישע ביבליאטעק איז געגרינדעט געווארן, איז זי געגרינדעט געווארן אלס א ביבליאטעק און פאלקס אוניווערסיטעט. דאס איז נישט קיין צופאל.

זיי האבן נישט קיין בי עי'ס און עם עי'ס און פי עיטש די'ס, זיי האבן דאס נישט, אבער זיי זענען אלע אט די תלמידים פון דעם פאלקס אוניווערסיטעט. די פירערשאפט פון דעם בונד און פון נאך פארשידענע ארגאניזאציעס זענען אלע תלמידים פון דעם פאלקס אוניווערסיטעט. די צייט איז אן אנדערע, און ווי חבר שפילבערג האט געזאגט, עס פארלאנגט זיך א דיפלאמא. איך גיי זיך פארנאנדער אביסל מיט חבר שפילבערג אין זיין אויסטייטשונג אז סטודענטן לערנען נישט לשמה. נא, כ'וויל אייך פארזיכערן חבר שפילבערג, איך טרעף זיך מיט סטודענטן אין אוניווערסיטעט גאנץ אפט. אמת, זיי ווילן א דעגרי, ווייל אן א דיפלאמא קען מען נישט קריגן קיין דזשאב, און מען דארף רעדן צופיל, און אזוי אז מען ברענגט אז דו האסט א דעגרי פרעגט מען נישט קיין סך פראגעס. אבער איך וויל אייך פארזיכערן, ס'איז פאראן גאר גאר א גרויסע צאל פון יונגע מענטשן, וועלכע לערנען נישט דווקא ווייל זיי ווילן קריגן דעם בי עי אדער דעם מאסטערס, וועלכע לערנען ווייל זיי ווילן וויסן. און ווען איר טראכט, קוקט זיך אריין אין באשטימטע אקטיוויטעטן צווישן דער סטודענטנשאפט, און אלעמאל די צייטונגען שרייבן וועגן די נעגאטיווע זייטן, נישט וועגן די פאזיטיווע זייטן, ווייל די נעגאטיווע זייטן זענען סענסאציע און די אנדערע זענען נישט.

יא איך האלט אז אזא שטאט ווי מאנטריאל קען האבן א אידישן פאלקס אוניווערסיטעט וועלכער זאל ארויסגעבן דעגריס. אייניגע מענטשן ווייסן מיר זענען שוין געווען אין פארבינדונג מיט באשטימטע אינסטיטוציעס ביי מיר איז קיין פראגע נישט אז דאס קען געטאן ווערן און ביי מיר איז קיין פראגע נישט אז עס וועלן זיין תלמידים

מיר דארפן ארויסגעבן באווייזן פון זיך אז ס'איז דא א געוויסע צאל מענטשן וועלכע קענען דאס אונטערנעמען, וועלכע קענען דאס אויספירן, און נאכדעם ווי זיי וועלן דאס אויספירן וועלן זיי ערשט באווייזן דעם דרך פאר צענדליגער און צענדליגער אנדערע. איר זאלט וויסן זיין אז מענטשן, נישט אלע האבן דעם אויסדויער, נישט אלע האבן דעם ווילן, נישט אלע האבן דעם כח, מוז מען צוערשט קלייבן כדי אויסצובילדן אזוי צו זאגן א פירערשאפט, מדריכים. איז נישט וויכטיג צי עס וועלן זיין צוויי הונדערט צי צוואנציג, די פראגע איז אז די צוואנציג וואס וועלן אויסגעבילדט ווערן זיי דארפן זיי דארפן זיין גוט, ווייל איין זאך דארף מען זיך היטן, פונקט ווי מען דארף אנווענדן אלע כוחות פאר מאסן-דערציאונג, דארף מען אנווענדן פונקט אזויפיל כוחות פאר דערציאונג פון.

זי די ביבליאטעק, צי זי וועט זיין אונטער דער אונטער דעם דאך פון ביבליאטעק אדער א טייל פון ביבליאטעק בין איך נישט זיכער. דאס איז א פראגע אויך וואס האט צו טון מיט א גאנצער מיט דער גאנצער אנטוויקלונג ביי אונז אין דער קהילה. חוץ דעם איז אויך פארהאן א צאל אנדערע אונטערנעמונגען וואס די ביבליאטעק קען קען דורכפירן. צום ביישפיל מען האט דערמאנט דא א ריסערטש סענטער פארשונגס ארבעט. אז אימעצער וויל זיך אוועקזעצן טון פארשונגס ארבעט, אברהם האט דערמאנט געשיכטע און אזוי ווייטער, וויל איך אייך זאגן אז אין די ראמען פון דער ביבליאטעק ווי זי איז איצט, אין דעם פיזישן ראם און אויך אינעם קאטאלאגירן פון די ביכער, איז זייער שווער עפעס צו פארשן ווייל עס איז שווער צו געפינען, ווייל די קאטאלאגירן אין א פארש-ביבליאטעק דארף זיין דארף זיין א זייער א פונקטליכע, איר ווייסט אברהם ווייסט אויסגעצייכנט ווי דאס צו טון, אבער איר ווייסט מ'דארף אים געבן די מעגליכקייט, די ביבליאטעק דארף אים געבן די מעגליכקייט צו שאפן אזא פלאץ, און אזא פלאץ וועט געשאפן ווערן, וועלן אהין קומען געלערנטע, און די געלערנטע וועלן במילא פירן צו פארשידענע אנדערע אנטוויקלונגען ווייל זיי וועלן ווערן א טייל פון די ביבליאטעק, ס'איז נישט נאר א פראגע ארויסצונעמען א בוך פון כדי צו נעמען אהיים און דארטן דורכליינען, ס'איז א פראגע פון האבן

עס האט איצטער א גרויסן אפרוף, און אין דעם געביט האט די ביבליאטעק אויפגעטון זייער אסאך, זייער אסאך. עס איז דאך א פראגע אויך צו שטיין אין קאנטאקט מיט די עקזיסטירענדע אידישע שולן ביי אונדז אין שטאט. אמת דער מצב פון אידישער דערציאונג ביי אונדז אין שטאט איז נישט קיין גוטער ער איז נישט קיין שלעכטער. ער איז נישט קיין גוטער דערמיט וואס כמעט ווי זעכציג פראצענט פון אידישע קינדער פון עלעמענטאר עלטער, פון שול עלטער ביי אונז אין שטאט קריגן קיין שום אידישע דערציאונג, מיט דעם איז ער נישט גוט. אבער די שולן וואס עקזיסטירן זענען גוטע שולן. די ביבליאטעק דארף האבן א דירעקטן קאנטאקט מיט די שולן. וואס מיינט א דירעקטער קאנטאקט? אין יעדע שולע וואו איר גייט אריין איז דא א ביבליאטעק. איך פארזיכער אייך, ס'זיינען פיינע ביבליאטעקן, איך האב צו זיי גארנישט, אבער זענען נישט גענוג, ווייל א יעדע שולע ביזונדער מוז זיך מאטערן פינאנציעל און קען נישט האבן אלע ביכער וואס זי דארף האבן, במילא מוז זי זיין באגרענעצט, איז דער צימערל א קליינער, איז וויפיל איז די שטאק אין ביבליאטעקארן, מוז מען זיך פארלאזן צו אויף די פערענט טיטשער אסאסיעשאן צו אויפן וואלונטירן און אזוי ווייטער. די ביבליאטעק דארף באדינען אלע שולן מיט א גענוגענדער צאל ביכער און מיט ביבליאטעקארן וועלכע זענען געשולטע ביבליאטעקארן.

לעקטארן. מיין פריינט דעיוויד ראם, ווען מ'פרעגט אים אן וועמען מ'קען איינלאדן פאר א לעקציע גיבט ער מיין נאמען. איך וויל אייך זאגן, לעצטנס גיב איך זיין נאמען פאר לעקציעס. אבער די פראגע איז דא אזא, ס'איז ביי אונז פאראן אין שטאט א גאנץ גרויסע צאל מענטשן

דאס ווערט ערגעץ נישט געטאן. פון צייט צו צייט די א יעדע ארגאניזאציע שיקט ארויס א פלוגבלעטל אז די מענטשן גיבן לעקציעס. נו, איז וואס בלייבט פון דעם? אבער ס'איז נישטא אט אזוי ווי א לעקטארן ביורא, וואס איז נישט נאר אדמיניסטראטיווער ענין, דאס אליין איז אויך וויכטיג, אבער אז מ'קען קולטיווירן א גרויסע צאל מענטשן אין די שטאט וואס וואלטן געקענט טון א סך און באדינען די פארשידענע ארגאניזאציעס וואס איז דא.

זיכער די ביבליאטעק איז נישט איז נישט אינגאנצן צופרידן אמאל וואס די ארבעט וואס ווערט איצטער באטראכט פון קולטור קאמיטעט פארציט זיך אביסל, אייגענטליך איז אבער פארציט זיך דאס נישט, איר ווייסט יעדער קאמיטעט וועלכער ארבעט ארבעט נישט זייער שנעל, א קאמיטעט נעמט צייט, און אזוי מוז דאס זיין, אזוי מוז דאס זיין, און דא בין איך מסכים סיי מיט חבר קהלה סיי מיט חבר ראם אז ביז אהער האט דער קולטור קאמיטעט פון די אלייד דזשואיש קאמיוניטי סערוויסעס גענומען דעם ענין זייער זייער ערנסט, זייער זייער ערנסט. לאמיר האפן נאר אז אין די נעקסטע עטליכע מאנאטן, כ'וואלט געזאגט דריי אדער פיר מאנאטן, זאל מען קענען קומען צו באשטימטע שלוסן, א רענדל ארויף א רענדל אראפ, עס האנדלט זיך דא נישט נאר צו מען וועט אננעמען דעם גאנצן פלאן. איך אליין, דאס וואס איך האב אייך דא ערקלערט און דארטן מער באריכות, האב אויך געזאגט אז מען מוז נישט אלץ נעמען אויף איין מאל, מען קען נעמען טיילווייז. אבער לאמיר האפן אז קודם כל וועט די אלייד איינוויליקן אז די ביבליאטעק זאל האבן א רעכט ארויסצוגיין אויף א קאמפיין צו בויען די געביידע, ווייל עס איז מער א געביידע, ס'איז א פראגע פון א פסיכאלאגישן צובונד. פון די מענטשן וועלכע שטייען ארום די ביבליאטעק, זיי זאלן וויסן אז ס'איז דא אז ס'איז דא א היים, און איך גלויב אויך אז נאך דעם ווי מען וועט עס באשטימען קען מען צוציען א גרויסע צאל מענטשן א גרויסע צאל מענטשן צו דער ארבעט. ס'איז פאראן אויך אבער די פראגע צי ס'וועט פונקט גיין ווי מען וויל, איר ווייסט דאך. ווען עס ווערט איבערגעגעבן צו עטליכע קאמיטעטן און עס ארבעטן עטליכע קאמיטעטן, זענען א צאל מענטשן וואס זענען נאנט צו דער ביבליאטעק, און א צאל מענטשן וואס זענען נישט אזוי נאנט צו דער ביבליאטעק, און יעדער איינער האט באגריפן, און יעדער איינער האט מיינונגען, און איך וויל נישט אפפרעגן די מיינונגען פון די מיטגלידער פון דעם קאמיטעט, ווייל זיי זענען ערנסט אין דעם און זענען ערליך מיט דעם. אבער דאס מיינט נאך נישט, דאס מיינט נאך נישט אז זייער ערליכקייט און זייער ערנסטקייט קען דינען די צוועק פון ביבליאטעק. דעריבער האלט איך אז די ביבליאטעק אליין, און די מענטשן וואס זענען פארבונדן מיט ביבליאטעק, און די עטליכע הונדערט מענטשן וואס זיצן דא און די וואס זענען נישט דא, ווען זיי קענען עפענטליך ארויסזאגן זייער ווארט אין שטיץ פון ביבליאטעק, וואלט עס אסאך געהאלפן.

וואס אלע רעדן וועגן דערציאונג נאר זיי שווייגן, אפשר רעדן זיי ביי מיטינגען, דאס ווייס איך נישט, אבער עפענטליך הער איך זיי נישט, זיי מעגן אויך אנהייבן רעדן, ס'וועט גארנישט נישט שאטן, איז דעריבער מוז מען אנהייבן רעדן, און עס יעדער זאך פון דעם וואס קומט ארויס מיט א קאנסטרוקטיוון געדאנק, און איך מיין דא נישט גלאט קריטיק לשם קריטיק, נאר ס'קומט ארויס מיט א קאנסטרוקטיוון געדאנק, קען העלפן, און קען קריגן די אונטערשטיצונג פון דער קהילה. ווייל די קהילה אינסטאנצן, די ברעין אזוי צו זאגן וואס זיצן אויבן אן, הערן זיך צו צו דער שטימע, הערן זיך צו, נאר זיי ווילן הערן די שטימע, און אמאל אויב איז אביסל טויב דארף מען רעדן אביסל העכער, דאס אלעס. איר ווייסט ס'איז פאראן אפאר מאנאטן צוריק, און אפשר געווען מער ווי אפאר מאנאטן צוריק, איז צו מיר. אריינגעקומען אן אימיגראנט שוין דא אפאר יאר און דערציילט מיר א מעשה אז וואס טוט ער מיט זיין פרוי שטענדיג ווען ער קומט אהיים בעט זי געלט ער קומט אהיים דא וויל זי א דאלער אדער פֿינף און זיבעציק סענט אדער פֿינף דאלער אדער צען דאלער אדער פֿופֿצן דאלער נו, איז, זאג איך, האב איך מיט איהם פארבראכט אפאר מינוט, און איך פרעג איהם אויס זיין ארבעט און אזוי ווייטער, איך זעה נישט אז ס'איז אזא ערנסטע פראבלעם, זאג איך איהם, וויפיל גיבסטו איר? זאגט ער, איך גיב איר גארנישט, זי בעט נאר. די מעשה איז אזוי, די פראגע איז וואס דא האנדלט זיך אויך אין דעם זין

אז סיי מע דארף ארויסקומען מיט דעפיניטיווע פלענער, און אויך נישט מורא האבן צו פארלאנגען. אבער צו איבערלאזן דאס צו עטליכע מענטשן אליין איז נישט גענוג, עס מוז קומען דורך דער אונטערשטיצונג פון דער גאנצער ביבליאטעק משפחה. איך וויל פארענדיגן נאר מיט די פאלגענדע ווערטער. די ביבליאטעק קען זיין און דארף זיין נישט א אינסטיטוציע פאר זיך אליין. עס מוז ווערן א קאמפלעקס פון א גאנצן קולטורעלן לעבן דא אין שטאט. מיר ווייסן אז געוויסע אידישע שולן דא שטייען אויפן שוועל פון פינאנציעלן באנקראט, און ס'איז נישט דערפאר ווייל זיי ווערן שלעכט פארוואלטעט, ווייל די צייט האט זיך געביטן.

מוז אויך אויפפאדערן און געבן די מעגליכקייט אז יעדער אידיש קינד זאל קריגן א אידישע ערציאונג. וועט זי דאס נישט טון וועט קיין המשך נישט זיין. די ביבליאטעק איז א טייל פון דער גאנצער אידישער ערציאונג. עס קען נישט זיין קיין סיסטעם פון אידישער ערציאונג פאר קינדער און דערוואקסענע אן א ביבליאטעק וועלכע זאל דינען א צאל פונקציעס. עס קען נישט זיין. ווייל ארום דעם מוז זיך בילדן דער אזוי צו זאגן די אינפארמעל פארט אוו עדיוקעישן. דעריבער באטראכט איך די אידישע פאלקסביבליאטעק דא אין מאנטריאל, און טראדיציאנעל איז דאס געווען, עס קען זיין אנדערע שטעט וועלן אננעמען אנדערע פארמען פון דעם, אלס א אינסטיטוציע וואס נעמט ארום דעם קולטור ארבעט פון דעם אידישן לעבן סיי אין אידיש, סיי אין העברעיש, סיי אין ענגליש און סיי אין פראנצויזיש. און איך וויל אויך זאגן אז די שפראכן פראגע דארף אויפהערן צו ווערן א קערנדיגע זאך, א קערנדיגע זאך, ווייל דא איז א פראגע נישט אזוי פון שפראך, דא איז א פראגע פון שאפן באציאונגען, עמאציאנעלע באציאונגען, צווישן דעם אידישן עולם, דעם אידישן לעבן און דער אידישער קולטור. אויף וועלכער שפראך עס לאזט זיך, אויף דער שפראך דארף מען דאס טון, אויף דער שפראך דארף מען דאס טון. און א צווייטע זאך איז דאס, כדי דאס צו דערגרייכן, כדי דאס צו דערגרייכן, וועט מען מוזן זיך אנשטרענגען סיי אלס א קהילה, ארגאניזירטע קהילה פון די אלייד דזשואיש קאמיוניטי סערוויסעס, אבער אויך די מענטשן וואס וועלן ארבעטן ארום דער ביבליאטעק, ווייל איין זאך איז קלאר, און איך בין אביסל באקאנט מיט דעם ענין, מען קוקט זיך צו דארטן זייער זייער שטארק וואס די פארוואלטונג פון א אינסטיטוציע טוט, אויב די פארוואלטונג פון א אינסטיטוציע איז אן אקטיווע פארוואלטונג, האט מען רעספעקט פאר דער אינסטיטוציע. אויב די פארוואלטונג פון דער אינסטיטוציע נעמט נישט אליין אן אנטייל אדער נעמט א קליינעם אנטייל אין דער אינסטיטוציע און אין דעם אלגעמיינעם לעבן, האט מען ווייניגער רעספעקט. איז דעריבער די פאראנטווארטליכקייט

און דאס קען געטאן ווערן נאר מיט דער אלגעמיינער צוזאמענארבעט פון אונז פון אונז אליין. ווי איך וויל אויך אייך באדאנקען הער שפילבערג פאר רופן מיר מיסטער דראפא. א אידישער דראפא. איז אזוי, מיין נאמען איז קאזשדאן, געביטן אבער צו קעידזש, איך בין איינמאל געקומען אין טאראנטא פאראיארן צו געבן א לעקציע דארטן, און איר ווייסט דאך איך שרייב אביסל וועגן פראנצויזישער קאנאדע און איך בין סימפאטיש, איך בין אריין אין לעקציע זאל, קומט צו א יונגערמאן און זאגט מיר העלא מיסטער שאפיו, בין איך דארטן געווארן מיסטער שאפיו און מיסטער דראפא, יא. אלזא איז איז פון דעם זין לאמיר האפן אז אלע צוזאמען דורך דער עפענטליכער מיינונג וועלן מיר האבן א גוטן יאר, און אזוי ווי איר האט שוין גערעדט וועגן א רעבעצן, וויל איך אויך פארענדיגן מיט א מעשה. מען דערציילט, נישט מיט א רב, מען דערציילט אז ווען, ווי הייסט ער געהייסן, עדי פישער האט חתונה געהאט מיט עליזאבעט טעילאר, מיט יא, איז, נו, דאס איז געווען א שטיקל סענסאציע, זי איז חתונה געהאט לויטן אידישן גלויבן? האבן צוויי אידן גערעדט וועגן זיך, וועגן דער געשעעניש. דערציילט ער, זעסטו, זעסטו, עדי פישער, געווארן א אידישע טאכטער און אזוי ווייטער. ענטפערט דער אנדערע איד, נו וואס, זיי זענען גאנץ אינגאנצן געווען פארהייראט א יאר צייט. ענטפערט דער צווייטער איד, אזא יאר אויף מיר. א שיינעם דאנק אייך דאקטער קעידזש. איין מאמענט, אינגאנצן נאך צוויי מינוט. אויב איר האט אויסגעהאלטן אידישקייט ביז אהער בעט איך אייך, נאך צוויי מינוט. זייט אזוי גוט. ס'איז אלץ געגאנגען כשורה און נאך צוויי מינוט. איר האט א פשוט א באגריף יעצט פון די צוויי רעפעראטן וועלכע זענען דא געהאלטן געווארן פון פארטראגן פון חבר שפילבערג און פון חבר קעידזש, גיט אייך א באגריף מיט וואס די ביבליאטעק פארנעמט זיך די לעצטע צייט וועגן אט די עניינים.

אויפצובויען א פאסיגע פערמאנענטע געביידע אין א צענטראלן פלאץ פון א פארנעם און גרויס וואס זאל זיין ווירדיג פאר דער אינסטיטוציע און זאל ערמעגליכן דער ביבליאטעק צו באדינען דאס אידישע מאנטריאל אין אלע זייערע ביבליאטעק, קולטור און ערציאונגס באדערפענישן אויף א מאדערנעם און ברייטן פארנעם.